בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף מ ו, הייבן אן דף מ ה עמוד ב' ביי די משנה אונטן, זאגט די הייליגע משנה, איז אזוי איידער מיר הייבן אן לערנען די משנה מען נאכאמאל איבער'חזר'ן די פסוקים וואס שטייט ביי עגלה ערופה, איז אזוי שטייט אין פסוק כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלקיך נותן לך לרשתה נופל בשדה, אז מען טרעפט א טויטע מענטש, לא נודע מי הכהו מען ווייסט נישט ווער האט אים געהארגעט, זאגט די פסוק ויצאו זקניך ושופטיך, ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל, בית דין דארף קומען מעסטן וועלכע שטאט איז די נענטסטע צו די טויטע, זאגט די פסוק והיה העיר הקרובה אל החלל, נאכדעם וואס מען ווייסט וועלכע שטאט איז די נענטסטע, דעמאלטס ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר, דארף די בית דין פון יענע שטאט, נישט די סנהדרין, די בית דין פון יענע שטאט נעמט א עגלת בקר, אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, פשט, די עגלת בקר דארף זיין ביי דעם צוויי זאכן, סיי אשר לא עובד בה, מען האט נישט געטון ארבעט מיט די בקר, און סיי אשר לא משכה בעול ס'האט קיינמאל נישט געשלעפט א עול, עול דאס איז די שטיקל האלץ וואס מען בינדט צו צו אן אקס צו די האלז פונעם אקס די אקס זאל שלעפן א אקער אייזן אדער אנדערע זאכן, דאס ווערט גערופן א עול, איז טאמער די עגלה האט געשלעפט א עול קען מען דאס אויך נישט נוצן. יעצט דרך אגב איידער מען גייט דא ווייטער אינעם פסוק וועלן מיר אנמערקן אז ביי די פרה אדומה שטייט אן ענדליכע פסוק ביי די פרה אדומה שטייט פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול איז ס'דא צוויי חילוקים צווישן די פסוק ביי פרה אדומה און אונזער פסוק דא ביי עגלה ערופה איין חילוק איז אז ביי פרה אדומה שטייט אין ערגעץ נישט אשר לא עובד בה שטייט נאר די ענין פון עול נישט די ערשטע ענין דא שטייט צוויי זאכן סיי אשר לא עובד בה סיי אשר לא משכה בעול, דארט שטייט נאר וועגן א עול. נאך א חילוק איז דא, דא שטייט אשר לא משכה בעול, ביי פרה אדומה שטייט אשר לא עלה עליה עול, פשט דא דארף זיין אז די עגלה ערופה האט געשלעפט אן עול, נאר דעמאלטס ווערט עס פסול. ביי פרה אדומה איז אפילו אשר לא עלה עליה עול ברגע וואס ס'איז ארויף א עול אויף די פרה אדומה ווערט עס פסול, מ'וועט זען די גמרא פונקט וויאזוי מ'דרש'נט די ביידע פסוקים. על כל פנים איז די פסוק דא ממשיך, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, מען נעמט די עגלה ערופה און מען טראגט עס אראפ צו נחל איתן, ווי מיר זעהן אין די משנה אז נחל מיינט נישט א טייך לויט רש י, אנדערע ראשונים זאגן נחל מיינט יא א טייך, אבער ווי רש י לערנט נחל מיינט נישט א טייך נאר ס'מיינט אן עמק א טיפע פלאץ, מען טראגט דארט אראפ די עגלה ארופה, און דער פלאץ דארף זיין א פלאץ וואס אשר לא יעבד בו ולא יזרע, א פלאץ וואס מ'האט נישט געארבעט מיט די ערד, מ'האט נישט געפלאנצט דארט גארנישט, מ'האט נישט געאקערט דארט גארנישט, נאר א ריין שטיקל ערד, און דארט וערפו שם את העגלה בנחל, מ'האקט אפ די קאפ פונעם עגלה ערופה, נאכדעם זאגט די פסוק ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר ה' אלקיך לשרתו ולברך בשם ה' ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע, די כהנים דארפן צוגיין, יעצט שטייט נישט וואס די כהנים דארפן טון, נאר אנשטאטס דעם זאגט דער פסוק, וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, אז די זקני העיר דארפן וואשן דארט די הענט, וענו ואמרו, און די זקני העיר דארפן זאגן ידינו לא שפכו את הדם הדם הזה ועינינו לא ראו, און דער פסוק איז ממשיך, כפר לעמך ישראל, און ווי מ'עט זען אין די גמרא כפר לעמך ישראל, דאס גייט יעצט צוריק צו די כהנים, פשט ביי די כהנים איז געשטאנען ונגשו הכהנים בני לוי, ס'איז נישט געשטאנען וואס זיי זאלן טון, איז ווי מ'וועט זען אין די משנה און מ'וועט זען אין די גמרא, אז די כהנים דארפן זאגן דאס וואס שטייט דא בהמשך, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם, אז דאס אז מ'האט געמאכט דא די סדר פון עגלה ערופה, זאל זיין א כפרה פאר די שטאט. איז לאמיר זען די משנה, זאגט די הייליגע משנה, נפטרו זקני ירושלים והלכו להם, די סנהדרין האט געמאסטן, און נאכדעם זענען זיי אוועקגעגאנגען פון דארט, און זקני אותה העיר, די בית דין פון יענע שטאט, מביאין עגלת בקר אשר לא משכה בעול, ברענגען זיי א עגלת בקר וואס האט נישט געשלעפט קיין עול, זאגט די משנה ואין המום פוסל בה, איז נישט דא קיין פראבלעם אז די עגלה ערופה זאל זיין א בעל מום, ביי אנדערע פלעצער איז דאס יא א פראבלעם, ביי א פרה אדומה למשל שטייט קלאר אשר אין בה מום, ביי עגלה ערופה איז נישט קיין פראבלעם אז ס'איז דא א מום, זאגט די משנה ווייטער מורידין אותה אל נחל איתן,

מיט אזא גרויסע מעסער מאחוריה פון הינטן פון די גענאק, און ומקומה אסור מלזרוע ומלעבוד, די פלאץ ווי מען טוט דאס, אזוי ווי מען האט געזען די פסוק, מען טאר דארט גארנישט זייען גארנישט איינפלאנצן מען טאר דארט גארנישט ארבעטן, אבער ומותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים, פשט מען טאר נישט ארבעטן דארט מיט די ערד, אבער אנדערע סארט ארבעט אז איינער וויל דארט קעמען פשתן אדער רייניגן שטיינער מעג מען אויפן פלאץ ווי מען האט געמאכט די עגלה ערופה, נאר א ארבעט וואס האט צוטון מיט די ערד, ווי למשל איינזייען, אקערן, דאס טאר מען דארט נישט טון. זאגט די משנה ווייטער, זקני אותה העיר רוחצין את ידיהן במים במקום עריפה של עגלה, מען וואשט דארט די הענט, ואומרים און זיי זאגן די פסוק ידינו לא שפכו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו, ווי מען האט געזען זיי דארפן עס זאגן אויף לשון קודש. איז זאגט די משנה, וכי על דעתנו עלתה שזקני בית דין שופכי דמים הן, פשט וואס איז פשט פון די לשון, ידינו לא שפכו, וועם איז איינגעפאלן אז בית דין האט געהארגעט דעם מענטש, נאר וואס דען, אזוי ווי מען האט שוין געזען אין א פריערדיגע גמרא, אלא שלא בא על ידינו ופטרנו בלא מזון, ולא ראינו והנחנו בלא לוויה, פשט בית דין זאגט, ער איז נישט געקומען צו אונז, אונז האבן אים נישט פארשיקט אן עסן, אונז האמער אים נישט פארשיקט אן א לוויה, פשט ווען אונז וואלטן מיר אים געזען וואלט מען אים אוודאי געגעבן צו עסן, וואלט מען אים אוודאי צוגעשטעלט לוויה. זאגט די משנה יעצט ווייטער, והכהנים אומרים, און די כהנים זאגן, און אזוי ווי מען האט געשמועסט ס'מוז זיין אז די כהנים זענען די וואס זאגן עס, ווייל ווי רש"י זאגט, שטייט ונגשו הכהנים בני לוי שטייט נישט וואס זיי זאלן טון, איז אוודאי דארפן זיי דאס טון, זיי דארפן זאגן די המשך דא אין די פסוק, כפר לעמך ישראל אשר פדית ה', ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל. יעצט אזוי, די פסוק פירט אויס, ונכפר להם הדם, זאגט די משנה, ולא היו צריכין לומר ונכפר להם הדם, פשט נישט פשט אז די כהנים זאגן ונכפר להם הדם, ניין, נאר די פסוק איז מעיד ונכפר להם הדם אלא רוח הקודש מבשרתן, אימתי שתעשו ככה הדם מתכפר להם, פשט די פסוק זאגט עדות אז טאמער מען וועט זיך פירן אזוי, די כהנים וועלן זאגן כפר לעמך ישראל אשר פדית מען וועט מאכן די גאנצע סדר פון עגלה ערופה, דעמאלט זאגט די פסוק זאגט רוח הקודש ונכפר להם הדם אז ס'וועט זיין א כפרה פארן שטאט, זאגט די הייליגע גמרא, מען האט געזען אין די משנה אז אן עגלה ערופה קען זיין א בעל מום, פרעגט די גמרא פארוואס, ויהא מום פוסל בעגלה מקל וחומר,

עלטער ווי א יאר, למעשה מסכת פרה איז דא א מאן דאמר וואס האלט אז א עגלה ערופה קען זיין אפילו צוויי יאר, אבער רשי ברענגט נישט די מאן דאמר, רשי ברענגט נאר די מאן דאמר אז א עגלה ערופה קען זיין א יאר אבער דאס איז זיכער אז שנים פסול, פשט עלטער ווי צוויי יאר לכולי עלמא קען א עגלה ערופה נישט זיין, איז אוודאי און אוודאי זאל זיין די דין אינו דין שיהא מום פוסל בה, איז אוודאי זאל א מום פסל'ען בעגלה ערופה, זאגט די גמרא ניין, מען קען נישט מאכן די קל וחומר פארוואס? ווייל שאני התם דאמר קרא אשר אין בה מום, בה מום פוסל ואין מום פוסל בעגלה, פשט ביי א פרה אדומה שטייט אשר אין בה מום, איז פון בה איז מען ממעט דווקא ביי דעם, דווקא ביי א פרה אדומה איז א מום א פראבלעם, אבער ביי עגלה ערופה איז נישט דא א פראבלעם פון א מום. אויב אזוי פרעגט די גמרא, אלא מעתה, טאמער ביסט גערעכט אז בה איז א מיעוט, אויב אזוי לא יהו שאר עבודות פסלות בה, פשט אזוי, אזוי ווי מען האט געשמועסט, ביי א פרה אדומה שטייט נאר די ענין פון עול אשר לא עלה עליה עול, ביי עגלה ערופה שטייט סיי עול אשר לא משכה בעול, און סיי שאר עבודות. סיי אשר לא עובד בה, א פשט נישט נאר א עול פסל'ט די עגלה ערופה, נאר יעדע סארט עבודה וואס מען מאכט מיט עגלה ערופה פסל'ט די עגלה ערופה, איז אויב אזוי, לכאורה, ביי פרה אדומה איז נישטא די פסול, ביי פרה אדומה איז נאר דא די פסול פון עול, פון דעסטוועגן וועט מען באלד זען אז ס'איז נישט אזוי, נאר מען לערנט ארויס א קל וחומר פון עגלה ערופה, אז אזוי ווי ביי עגלה ערופה איז דא א פראבלעם מיט אנדערע סארט ארבעט ווי עס שטייט אשר לא עובד בה, איז די זעלבע זאך ביי פרה אדומה, איז נישט נאר עול א פראבלעם, נאר אנדערע סארט ארבעט איז אויך א פראבלעם. איז אויב אזוי פרעגט די גמרא, טאמער בה איז א מיעוט, איז פארוואס זאל מען נישט נוצן די בה וואס שטייט ביי עגלה ערופה? אז ס'שטייט אשר לא עובד בה, אז דווקא בה, דווקא ביי עגלה ערופה, איז דא א פראבלעם אז מען מאכט אנדערע סארט ארבעט מיט איר, אבער ביי פרה אדומה זאל נישט זיין די פראבלעם, ווייל שטייט בה ביי עגלה ערופה, און די גמרא זאגט ס'נישט אזוי. אלמה אמר רב יהודה אמר רב, ווייל אונז גיימער באלד זען רב יהודה אמר רב זאגט קלאר, אז הניח עליה עודה של שקין, טאמער מען לייגט א בינטל זעק אויפן פרה אדומה, וואס דאס איז נישט קיין עול, ס'איז א צווייטע סארט זאך, פון דעסטוועגן פסולה, ווערט עס גראד פסול, און ווי מען זעט מ'לערנט עס ארויס א קל וחומר פון פרה אדומה. לייגט רב צו דרך אגב נאך א נקודה ובעגלה עד שתמשוך, פשט ביי פרה אדומה ווערט עס פסול ברגע וואס מ'לייגט עס ארויף אויף איר, ביי עגלה ערופה דארף עס שלעפן, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך געשמועסט איז דא א חילוק אין די פסוק ביי פרה אדומה שטייט אשר לא עלה עליה און ביי עגלה ערופה שטייט אשר לא משכה, באלד וועט מען זען די גמרא דן זיין לגבי דעם, אבער על כל פנים וויאזוי קען זיין אז די דין איז אז ביי פרה אדומה איז דא א פראבלעם אז מען לייגט ארויף אויף דעם כל מיני זאכן, פסל'ט עס די פרה אדומה, היות וואס שטייט בה בעגלה ערופה זאל מען ממעט זיין פון בה אז דער דין איז נאר בעגלה ערופה נישט ביי פרה אדומה? זאגט די גמרא ניין, שאני פרה דילפינן על על מעגלה, פשט, אוודאי בעצם ביסטו גערעכט, דיין פירכא איז א גוטע פירכא, אבער וואס איז די גאנצע פירכא געווען טאמער איז דא א קל וחומר, פשט, וויאזוי קענסטו מאכן א קל וחומר פון עגלה ערופה צו פרה אדומה? מען קען עס אפפרעגן מיטן בה. איז אויף דעם זאגט יעצט די גמרא מען לערנט עס טאקע נישט ארויס פון א קל וחומר, מען לערנט עס ארויס פון א גזירה שווה, ביי פרה אדומה שטייט עול, ביי עגלה ערופה שטייט עול, איז פון די גזירה שווה לערנט מען ארויס אז אזוי ווי ביי עגלה ערופה איז דא א פראבלעם אשר לא עבד בה, איז די זעלבע פראבלעם איז אויך דא ביי פרה אדומה, און אויף א גזירה שווה קען מען נישט אפפרעגן, און ממילא פאר דעם איז די בה וואס שטייט ביי עגלה ערופה וועט מען מוזן נוצן אויף אן אנדערע דרשה נישט אפצופרעגן די גזירה שווה. אויב אזוי פרעגט די גמרא, עגלה נמי תיתי עול עול מפרה, נאכדעם וואס דו האסט א גזירה שווה, לערן אויך ארויס א גזירה שווה פארקערט, אז אזוי ווי ביי פרה אדומה איז א מום א פראבלעם, זאל ביי עגלה ערופה אויך זיין א מום א פראבלעם, זאגט די גמרא ניין, הא מיעט רחמנא בה, פשט אז ס'שטייט בה, בה איז א מיעוט, און ווי די גמרא איז יעצט מסביר, ווי די גמרא פארשטייט יעצט, אז אפילו ס'דא א גזירה שווה, קען מען נאכאלץ ממעט זיין פון בה, אז די בה איז מוציא עפעס מ'האט געלערנט פון די גזירה שווה, איז פשט אז ס'שטייט בה ביי פרה אדומה בין איך ממעט אז דווקא ביי פרה אדומה איז א מום א פראבלעם, אבער ביי עגלה ערופה נישט, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, איז די זעלבע זאך פארקערט, בעגלה נמי כתיב בה, ביי עגלה ערופה שטייט אויך בה, איז וויאזוי לערנסטו אראפ פרה אדומה פון עגלה ערופה אז כל מיני עבודות זענען א פראבלעם, אז אזוי ווי דא שטייט אשר לא עבד בה איז דא אויך אשר לא עבד בה, אז ס'שטייט בה זאל בה ממעט זיין אז די פראבלעם איז נאר דא ביי עגלה ערופה, נישט ביי פרה אדומה, זאגט די גמרא ניין, די בה וואס שטייט ביי עגלה ערופה דארף איך אויף א אנדערע דרשה, און ממילא האב איך נישט א מיעוט צו ממעט זיין פרה אדומה, זאגט די גמרא ההוא מיבעי ליה, די בה וואס שטייט ביי עגלה ערופה דארף איך אויף אן אנדערע לימוד אז וואס, למעוטי קדשים דלא פסלה בהו עבודה, צו קומען לאזן הערן אז ביי קדשים ווען א מענטש ברענגט א קרבן איז ביי א קרבן איז נישט דא א פראבלעם פון עבודה פשט מען קען ברענגען א בהמה וואס מען האט געטון מיט דעם א עבודה וואס וואלט געווען די הוה אמינא נישט ווייל סלקא דעתך אמינא, איך וואלט ווען געמיינט ליתי בקל וחומר, מה עגלה, אז כ'זאל מאכן א קל וחומר פון עגלה ערופה, אז ס'איז א פראבלעם ביי קדשים אז וואס, אז מה עגלה שאין מום פוסל בה, עבודה פוסלת בה, מה דאך אן עגלה ערופה, וואס מעג זיין א בעל מום, פון דעסט וועגן טאר עס נישט זיין א עגלה וואס מ'האט געטון ארבעט מיט איר, קדשים שמום פוסלת בהן, אינו דין שעבודה פוסלת בהן איז כל שכן קדשים וואס א מום איז יא א פראבלעם איז אוודאי און אוודאי זאל עבודה זיין א פראבלעם און כדי מען זאל נישט מאכן די קל וחומר שטייט בה ביי עגלה ערופה צו ממעט זיין קדשים איי פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו מאכן אזא סארט קל וחומר איכא למיפרך מען קען דאך אפפרעגן די קל וחומר מה לעגלה שכן שנים פוסלות בה פשט ביי עגלה ערופה איז דא א חומרא אז ס'טאר נישט זיין עלטער ווי א יאר עס קען זיין פארדעם איז אויך דא אן אנדערע חומרא אז עבודה פסל'ט ביי איר מה שאין כן ביי קדשים וואס קדשים האט נישט א פסול פון שנים, קדשים קען זיין א בהמה ווי אלט ס'זאל נאר נישט זיין, איז דארט איז נישטא די חומרא, זאגט די גמרא איך פארשטיי נישט, אטו קדשים מי ליכא דפסלי בהו שנים, איז דען נישט דא געוויסע קרבנות וואס האבן יא א פראבלעם פון יארן, ווי למשל די קרבן פסח און די קרבן חטאת, וואס דארפן אלע זיין ווייניגער ווי א יאר, איז פשט ס'דא אזעלכע קדשים, איז אויב אזוי כי איצטריך קרא להנך קדשים דפסלי בהו שנים, טאקע לגבי די קדשים ווי למשל א קרבן פסח, אדער ווי למשל א חטאת, וואס פסל'ט ביי זיי יארן, דארט וואלט געווען א הוה אמינא אז זאל אויך זיין א פראבלעם פון עבודה, פאר דעם דארף איך א בה צו ממעט זיין ניין, אז טאמער מען ארבעט מיט די בהמות, ווערט עס נישט פסול פון א קרבן מען קען נאך אלץ ברענגען די בהמה אלץ קרבן, פרעגט אבער די גמרא וקדשים דלא פסלה בהו עבודה, מהכא נפקא? מהתם נפקא, פשט ס'דא אן אנדערע לימוד? וואס פון דארט לערנט מען דאס ארויס מען דארף נישט די בה, וועלכע לימוד? איז אזוי שטייט אין פסוק, דער פסוק רעכנט אויס די אלע סארט מומים, עורת, או שבור, או חרוץ, או יבלת, או גרב, או ילפת, לא תקריבו אלה לה', איז פון דעם וואס שטייט אלה דרש'ט מען אלה אי אתה מקריב, אבל אתה מקריב קדשים שנעבדו בהן עבודה, איז האבן מיר קלאר א לימוד אז קדשים וואס מען האט געטון מיט דעם עבודה איז נישט קיין פראבלעם, איז וואס דארף איך האבן די בה? זאגט די גמרא איצטריך מען דארף האבן בה פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא, הני מילי היכא דעביד בהן עבודת היתר אבל עבודת איסור אימא ליתסרו צריכא, פשט, טאמער כ'וואלט נאר געהאט די לימוד פון אלה, וואלט איך געזאגט אלה איז נאר ממעט א עבודת היתר, אבער טאמער מ'האט געמאכט אן עבודת איסור למשל מ'האט געארבעט מיט די בהמה שבת, אדער מ'האט געאקערט מיט די בהמה כלאיים, דעמאלטס וואלט איך געזאגט אפשר אז די בהמה ווערט פסול מ'קען עס נישט נוצן אלס קרבן, דאס קומט די בה ממעט זיין אז ס'איז נישט אזוי. איי פרעגט די גמרא אויף דעם האב איך אויך א לימוד, והא נמי מהכא נפקא, ס'דא אן אנדערע לימוד וואס שטייט אין פסוק, ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלקיכם מכל אלה, די פסוק זאגט אז אפילו פון א גוי טאר מען אויך נישט ברענגען א קרבן א בעל מום, איז פון דעם שטייט אלה, דרש'ט מען אז אלה אי אתה מקריב, אבל אתה מקריב קדשים שנעבדו בהן עבודה, פשט אונז האבן נאך א לימוד אז מען מעג ברענגען קדשים וואס מען האט געטון מיט די בהמה אן ארבעט, יעצט היות אונז האמיר צוויי אלה'ס, וואס פון ביידע לערן איך די זעלבע לימוד קען נישט זיין צוויי פסוקים לערן די זעלבע לימוד, איז אוודאי איינס אויף עבודת איסור, און איינס אויף עבודת היתר, איז ווייטער וואס דארף איך האבן די ב? זאגט די גמרא איצטריך מען דארף נאך אלץ האבן די בה פארוואס? ווייל סלקא דעתך אמינא כ'וואלט ווען געמיינט, הני מילי, היכא דעביד בהן כשהן חולין, אבל עביד בהן כשהן קדשים אימא ליתסרו צריכא, פשט ווען איך וואלט נאר געהאט די צוויי אלה'ס, וואלט איך געזאגט יא, טאמער מ'האט געארבעט מיט א בהמה שפעטער וויל מען עס נוצן אלץ קרבן קען מען עס נוצן, אבער ווער זאגט נאכדעם וואס מ'האט עס מקדיש געווען און מ'האט געארבעט מיט איר, אפשר יעצט ווערט עס פסול? דאס קומט די בה זאגן אז ס'איז נישט אזוי אז די פסול פון עבודה איז נאר א פסול פון עגלה ערופה נישט קיין פסול פון קדשים. זאגט די גמרא ווייטער, גופא האבן מיר פריערט געזען אמר רב יהודה אמר רב אז רב יהודה האט נאכגעזאגט פון רב אז הניח עליה עודה של שקין טאמער מ'האט געלייגט א בינטל זעק אויף א פרה אדומה פסולה ווערט עס גראד פסול.

וואס עגלה ערופה האט נישט קיין פראבלעם פון א מום, פונדעסטוועגן האט עס א פראבלעם פון שאר עבודות, ווי שטייט קלאר אין פסוק אשר לא עובד בה, איז פרה שמום פוסל בה, אינו דין ששאר עבודות פוסלין בה, איז אוודאי ביי פרה אדומה וואס עס האט יא א פראבלעם פון א מום, האט אויך די פראבלעם אז מען טאר נישט טון אנדערע סארט עבודות מיטן פרה אדומה. איי, זאגט די ברייתא ואם נפשך לומר, פשט טאמער וועסט מיר וועלן אפפרעגן די קל וחומר, זאגט די ברייתא האב איך אן אנדערע לימוד, נאמר כאן עול, ונאמר להלן עול, כ'האב א גזירה שווה, דא שטייט עול, דא שטייט עול, מה להלן שאר עבודות פוסלות בה, אף כאן שאר עבודות פוסלות, אז אזוי ווי ביי עגלה ערופה פסל'ט אנדערע סארט עבודות נישט נאר א עול, די זעלבע זאך ביי פרה אדומה פסל'ט אויך אנדערע סארט עבודות. פרעגט אונז די גמרא, מאי אם נפשך לומר, פשט די ברייתא זאגט אז בעצם האב איך א קל וחומר, טאמער דו'סט אראפפרעגן די קל וחומר האב איך א גזירה שווה, און ווי אזוי קען מען אפפרעגן די קל וחומר, איז די גמרא מסביר ווי אזוי מען קען אפפרעגן די קל וחומר, ווייל וכי תימא איכא למיפרך, עסטו מיר זאגן מען קען אפפרעגן די קל וחומר, אז מה לעגלה שכן שנים פוסלות בה, פשט ווי אזוי ווילסטו מאכן א קל וחומר פון פרה אדומה, ביי פרה אדומה איז נישט דא קיין פסול פון שנים, ביי עגלה איז יא דא א פסול פון שנים, און ממילא די קל וחומר איז נישט קיין גוטע קל וחומר, אי נמי, נאך א וועג ווי אזוי מען קען אפפרעגן די קל וחומר, איז אז קדשים יוכיחו שמום פוסל בהן, ואין עבודה פוסלת בהן. פשט, וואסער קל וחומר מאכסטו דא? מאכסט א קל וחומר אז מה דאך עגלה ערופה האט נישט א פראבלעם פון מום, פון דעסטוועגן האט עס א פראבלעם שאר עבודות, כל שכן פרה אדומה וואס האט יא א פראבלעם פון מום, אוודאי און אוודאי האט עס א פראבלעם פון שאר עבודות. איז אויף דעם זאגט די גמרא ס'נישט ריכטיג, ווייל זעסט דאך אנדערע קדשים האבן אויך א פראבלעם פון מום, און זיי האבן נישט א פראבלעם פון שאר עבודות. איז קענסטו מיר נישט אויפווייזן מיט א קל וחומר אז יעדע זאך וואס האט א פראבלעם פון מום האט א פראבלעם פון שאר עבודות, איז על כל פנים דער קל וחומר אראפגעפרעגט, דערפאר דארף איך האבן א גזירה שוה פון נאמר כאן עול ונאמר להלן עול, מה להלן שאר עבודות אף כאן שאר עבודות, פרעגט אבער די גמרא סתם אזוי אויף רב, וממקום שבאתה, מה להלן עד שתמשוך אף כאן עד שתמשוך, פשט אזוי, ווען ס'קומט צו עול, האט מען געשמועסט איז דא אן אנדערע לשון ביי פרה אדומה, און א אנדערע לשון ביי עגלה, ביי עגלה ערופה שטייט אשר לא משכה בעול, און ביי פרה אדומה שטייט אשר לא עלה עליה עול. איז דארט פארשטיי איך טאקע אז ס'דא א חילוק אז ביי פרה אדומה ברגע וואס מ'לייגט ארויף דעם עול ווערט די פרה אדומה פסול, ביי עגלה ערופה דארף עס שלעפן דעם עול, פיין, דאס קען מען נאך הערן, אבער די ענין פון אשר לא עובד בה וואס שטייט ביי עגלה ערופה, איז ווי ווייס איך דאס ביי פרה אדומה, מ'לערנט עס ארויס אדער פון א קל וחומר אדער פון א גזירה שוה ווי מ'האט יעצט געשמועסט, קומט אויס מ'לערנט אויס פרה אדומה פון עגלה ערופה, איז וויאזוי זאגט רב אז ביי פרה אדומה איז דא א פראבלעם אשר לא עובד בה ברגע וואס מ'לייגט ארויף א זעקל אויפן פרה אדומה ווערט עס גראד פסול. וויאזוי ווערט עס גראד פסול? די גאנצע ענין אז ס'ווערט פסול פון א זעקל לערנט מען ארויס פון עגלה ערופה. ביי עגלה ערופה ווערט עס נאר פסול נאכדעם וואס ס'שלעפט. איז זאל מען זאגן די זעלבע זאך ביי פרה אדומה אז וואס? אז א עול טאקע ביי פרה אדומה פסל'ט ברגע וואס מ'לייגט עס ארויף, אבער אנדערע סארט עבודות, וואס דאס ווייסט מען נאר פון עגלה ערופה, דאס עט נאר פסל'ען די פרה אדומה נאך ס'עט זיך רוקן, נישט ווען ס'בלייבט שטיין אויף איין פלאץ, זאגט טאקע די גמרא, תנאי היא, דאיכא דמייתי לה מעגלה, ואיכא דמייתי לה מגופה דפרה, פשט אוודאי ביסטו גערעכט, טאמער די מקור פון פרה אדומה איז פון עגלה ערופה, מ'לערנט עס ארויס פון עגלה ערופה, ביסטו אוודאי גערעכט אז מ'קען נישט אפלערנען פון עגלה ערופה מער ווי עגלה ערופה אליין, פשט טאמער ביי עגלה ערופה איז עס נאר א פראבלעם ווען די עגלה רוקט זיך, איז די זעלבע זאך ביי פרה אדומה וועט עס אויך נאר זיין א פראבלעם טאמער ס'רוקט זיך, אבער ווי מ'עט שוין זען, ס'דא אן אנדערע מאן דאמר, וואס לערנט עס ארויס פון אן אנדערע פלאץ נישט פון עגלה ערופה, איז רב, וואס רב האט געזאגט דעם דין אז ברגע וואס מען לייגט ארויף א בינטל זעקלעך אויף א פרה אדומה ווערט עס גראד פסול, רב האלט ווי דער אנדערע מאן דאמר, און ממילא קען ער זאגן אז ס'איז א פראבלעם אפילו ווען ס'שטייט אפילו פאר ס'רוקט זיך. דתניא, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ביי פרה אדומה עול, אין לי אלא עול, שאר עבודות מנין, תלמוד לומר אשר לא עלה עליה עול, מכל מקום פשט פון דעם וואס שטייט אשר לא עלה עליה עול, נישט אשר לא עלה עול עליה, איז עלה עליה אליין זאגט אונז אז ברגע וואס עפעס איז ארויף אויפן פרה אדומה, גראד ווערט עס פסול. איי וואס שטייט עול נאכדעם? אם כן מה תלמוד לומר עול? עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה, ושאר עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה. פשט, פון עול לערנט מען ארויס אז ס'דא א חילוק צווישן עול און אנדערע סארט זאכן. טאמער מען לייגט ארויף אנדערע סארט זאכן אויף א פרה אדומה, איז נאר טאמער מען האט עס ארויף געלייגט מיט א כוונה צו ארבעטן, פשט מען וויל די פרה אדומה זאל עס שלעפן, דעמאלטס פסל'ט עס די פרה אדומה, אבער טאמער איינער האט עס אראפגעלייגט דרך אגב, ער האט זיך געוואלט אפרוען א רגע, ער האט עס אראפגעלייגט אויפן פרה אדומה פאר א סעקונדע שפעטער האט ער עס צוריק גענומען, איז דעמאלטס דאס הייסט נישט בשעת עבודה, איז דאס פסל'ט נישט די פרה אדומה, מה שאין כן ביי א עול, ברגע וואס מען לייגט אראפ א עול אויף א פרה אדומה אפילו אן קיין כוונה עס זאל ארבעטן, פסל'ט עס גראד די פרה אדומה, דאס איז די חילוק צווישן א עול און א אנדערע סארט זאך און א אנדערע סארט עבודות, אבער ווייטער די מקור אז א פרה אדומה ווערט פסול טאמער מ'לייגט ארויף אויף דעם א צווייטע סארט זאך איז נישט פון עגלה ערופה נאר ס'איז פון פרה אדומה אליין, און פאר דעם טאקע האלט רב אז ברגע וואס מ'לייגט ארויף עפעס אויפן פרה אדומה גראד ווערט עס פסול. איי פרעגט די גמרא סתם אזוי? ואימא אשר לא עלה עליה כלל עול פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט עול אין מידי אחרינא לא, פשט די דין איז אז ווען ס'דא א כלל מיט א פרט, איז איין בכלל עלה מאשר בפרט. איז אויב אזוי אז דא שטייט אשר לא עלה עליה עול, אשר לא עלה עליה זאגסטו איז א כלל, עול איז א פרט, איז אין בכלל אלא מה שבפרט זאל איך זאגן נאר א עול, אנדערע זאכן נישט, זאגט די גמרא, אשר ריבויא הוא, פשט שטייט אשר לא עלה עליה עול, איז אז עס שטייט אשר אין פסוק, ווי רש"י איז מסביר אז ס'דא געוויסע ווערטער וואס שטייט אין פסוק זאגט עס אונז אז מ'דרשנ'ט נישט די פסוק, מיט אן אופן פון כלל ופרט, איז ברגע וואס שטייט אשר דא איז אשר א ריבוי, פשט אשר קומט אונז זאגן דרש'ן נישט דער פסוק אזוי ווי דו האסט געוואלט דרש'נען, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, נאר וואס דען, אשר לא עלה עליה קומט טאקע מרבה זיין אלע אנדערע סארט זאכן, לאו דווקא אן עול. זאגט יעצט די גמרא, ותניא נמי גבי עגלה כי האי גוונא, ס'דא אן ענדליכע ברייתא לגבי עגלה ערופה אויך, די ברייתא זאגט, עול, אין לי אלא עול, שאר עבודות מנין, איך ווייס פון עול ווייס איך עול, אבער ווי ווייס איך אנדערע זאכן אויך תלמוד לומר אשר לא עובד בה, שטייט קלאר אין פסוק אשר לא עובד בה ווייס איך אנדערע זאכן אויך. מכל מקום, איי אויב אזוי אם כן, מה תלמוד לומר עול, און וואס דארף איך האבן עול, ברגע וואס שטייט אשר לא עובד בה, איז דאך די עול איבעריג, עול איז דאך אויך בכלל אנדערע זאכן, און וואס שטייט עול באזונדער, זאגט די גמרא, זאגט די ברייתא, עול פוסל בין בשעת עבודה בין שלא בשעת עבודה, שאר עבודות אין פוסלות אלא בשעת עבודה, אזוי ווי מען האט געזען אין די פריערדיגע ברייתא, איי פרעגט די גמרא ואימא אשר לא עובד בה כלל, עול פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט עול אין מידי אחרינא לא, פשט אשר לא עובד בה איז א כלל, עול איז א פרט זאל איך זאגן אין בכלל אלא מה שבפרט, זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ פון פריערט, אשר ריבויא הוא, זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט בעאי מיניה מרבי יוחנן, כ'האב אן איבעיא געפרעגט פון רבי יוחנן משיכת עול בכמה, פשט אזוי ווי מען שמועסט זיך ביי עגלה ערופה שטייט אשר לא משכה בעול, ס'דארף שלעפן די עול, וויפיל דארף עס שלעפן די עול כדי עס זאל פסול ווערן? אמר ליה האט רבי יוחנן געענטפערט כמלוא עול, אזוי גרויס ווי די עול אליין, איז איבעיא להו, האט ער צוריק געפרעגט לאורכו או לרוחבו, ווי לאנג די עול איז, אדער ווי ברייט די עול איז, די עול איז זייער לאנג, אבער ס'איז נישט אזוי ברייט, די דיקקייט פון די עול איז נישט אזוי דיק, איז וואס האט רבי יוחנן געמיינט? איז אמר להו ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה, האט רבי יעקב געענטפערט לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן רבי יוחנן האט מיר אליין געזאגט משיכת עול לרחבו טפח פשט ווען ער האט געענטפערט כמלוא עול האט ער געמיינט די רוחב פונעם עול די ברייט פונעם עול וואס דאס איז א טפח אייב אזוי פרעגט די גמרא ולימא טפח זאל ער קלאר זאגן א טפח נאר וואס דען זאגט די גמרא הא קמשמע לן שיעורא דעול טפח הוי ער האט אונז טאקע געוואלט זאגן אז די שיעור פון די עול די דיקקייט פון די עול איז א טפח למאי נפקא מינה פרעגט די גמרא זאגט די גמרא נפקא מינה איז למקח וממכר אז טאמער איינער פארקויפט פאר זיין חבר א עול מוז ער אים געבן א עול וואס איז לפחות ברייט א טפח ווייל דאס איז די שיעור פון א עול. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ר' יוחנן בן שאול, מפני מה אמרה תורה, הביא עגלה בנחל, פארוואס האט די תורה געזאגט מען דארף ברענגען א עגלה און אפהאקן די קאפ אין א נחל, כדי צו מכפר זיין אויף א רציחה? נאר וואס דען, איז ער מסביר, אמר הקדוש ברוך הוא ווייל דער רבונו של עולם כביכול האט געזאגט, יבוא דבר שלא עשה פירות,

פשט וועסטו מיר זאגן פיירות מיינט קינדער, אז די מענטש מען האט געהארגעט האט נישט געהאט קיין קינדער אדער קען נישט האבן קינדער, איז אויב אזוי וועסטו מיר זאגן אז ביי א אלטע מענטש אדער איינער וואס קען נישט האבן קיין קינדער דארט איז נישט דא מצוות עגלה ערופה קען נישט זיין, אלא נאר מצוות, פיירות מיינט מצוות, פשט מען האקט אפ די קאפ פון א פרה וואס האט נישט געמאכט קיין פיירות אין א פלאץ וואס איז נישט דא דארט פיירות, צו מכפר זיין אויף דעם וואס מען האט געהארגעט א מענטש, און מיט דעם קען ער מער נישט מאכן פיירות ער קען מער נישט טון קיין מצוות. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה,

און בסלע זענען גלייך פשט איתן איז אויך אן ענין פון א שטיינעדיגע פלאץ פון א הארטע פלאץ ואומר און נאך א ראיה שטייט אין פסוק די נביא זאגט מיכה שמעו הרים את ריב השם והאיתנים מוסדי ארץ זעהן מיר אז איתנים זענען מוסדי ארץ וואס איז דאס מוסדי ארץ דאס איז וואס שטייט אנפאנג פסוק שמעו הרים דאס איז בערג שטיינער, איז זעהן מיר אז איתנים מוסדי ארץ אז איתנים איז א ענין פון שטיינער, איז נאך א מקור אז איתן מיינט א הארטע פלאץ, א שטיינעדיגע פלאץ. אחרים אומרים, ס'איז דא אבער אן אנדערע פשט אז איתן מיינט נישט הארט מיינט נישט שטיינעדיג, נאר איתן מיינט אלט, מנין לאיתן שהוא ישן, שנאמר שטייט אין פסוק, גוי איתן הוא גוי מעולם הוא, זעהן מיר אז איתן און מעולם איז די זעלבע ענין, פשט אן אלטע פאלק, איז דא אויך מיינט עס אַן אַלטן נחל, אַ פּלאַץ, אַ טיפֿעניש, װאָס איז דאָרט פֿון ששת ימי בראשית, נישט אַ פּלאַץ, װאָס מע האָט פֿון פֿריש אױפֿגעגראָבן. זאָגט די גמרא װײַטער, האָבן מיר געזען אין די משנה, ועורפֿין אותה בקופֿיץ מאַחוריו, מע האַקט אָפּ דער קאָפּ פֿונעם עגלה-ערופֿה מיט אַ מעסער פֿון פֿון אונטן. מאי טעמא? פֿון װוּ לערנט מען עס אַרױס? זאָגט די גמרא, גמר עריפֿה עריפֿה, מחטאת העוף. מע לערנט עס אַרױס פֿונעם חטאת העוף, װאָס דאָרט דאַרף אױך דער כּהן מולק זײַן דעם קאָפּ פֿון אונטן. דאָ שטײט עריפֿה, דאָרט שטײט עריפֿה, און פֿון די גזירה-שװה לערנט מען אָפּ, אַז דאָ בײַ עגלה-ערופֿה האַקט מען אױך אָפּ דער קאָפּ פֿון אונטן. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה מקומה אסור מלזרוע ומליעבד, אז די פלאץ וואו מען האקט אפ די קאפ פונעם עגלה ערופה, איז א פלאץ וואס מען טאר דארט קיינמאל מער נישט איינזייען אדער ארבעטן מיט די ערד, זאגט די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא שטייט אין פסוק אשר לא יעבד בו ולא יזרע, איז זאגט די ברייתא לשעבר, דאס גייט ארויף אויף לשעבר, פשט די פסוק זאגט אונז ווייסט וואו זאלסט אפהאקן די קאפ פונעם עגלה ערופה, אין א פלאץ וואס מען האט קיינמאל נישט געארבעט, ס'איז נישט קיין ענין פון א עתיד מען זאל דארט נישט ארבעטן, נאר זאלסט גיין צו א פלאץ וואס מען האט נישט געארבעט, דברי רבי יאשיה אזוי זאגט רבי יאשיה, רבי יונתן אומר להבא, אז פארקערט די תורה מיינט להבא אז פון יעצט און ווייטער זאלסטו דארט נישט ארבעטן, רבא אמר איז רבא מסביר די מחלוקת צווישן רבי יאשיה און רבי יונתן, זאגט רבא להבא דכולי עלמא לא פליגי דכתיב ולא יזרע, פשט לא יזרע איז זיכער א לשון להבא פשט יעדער איז מודה אז להבא טאר מען נישט ארבעטן איינפלאנצן איינזייען דארט ביי די פלאץ וואו מען האט אפגעהאקט די קאפ פון די פרה אדומה, וואס איז אבער יא די מחלוקת? כי פליגי לשעבר, די מחלוקת איז נאר לגבי לשעבר צו מען מעג אפהאקן די קאפ פונעם עגלה ערופה אין א פלאץ וואס מען האט אמאל געארבעט, איז רבי יאשיה סבר, רבי יאשיה האלט, מי כתיב ולא יעבד? שטייט נישט ולא יעבד א לשון עתיד, שטייט אשר לא יעבד, אשר איז א לשון אז די תורה איז מגדיר די פלאץ, א פלאץ וואס מען האט נישט געארבעט, און פארדעם זאגט רבי יאשיה אז לשעבר טאמער מען האט אמאל געארבעט דא איז א פראבלעם, ורבי יונתן רבי יונתן זאגט ניין, מי כתיב אשר לא נעבד, שטייט נישט אשר לא נעבד א לשון עבר, שטייט אשר לא יעבד בו איז א לשון עתיד, פשט ס'גייט נישט ארויף אויפן עבר. ווייטער ור' יאשיה, וואס ענפערט ר' יאשיה אויף דעם? ר' יאשיה זאגט ווי נישט ווי, אשר לשעבר משמע שטייט אשר, אשר איז לשעבר. ור' יונתן, וואס טוט ר' יונתן מיט די אשר? אשר ריבויא הוא, פון אשר לערנט ער ארויס א ריבוי, ווי מ'עט זען בהמשך, און ממילא קען ער נישט נוצן די אשר אויף דעם, פאר דעם זאגט ר' יונתן אז די פסוק רעדט נאר לעתיד, נישט לשעבר. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען די משנה, מען וועט שוין באלד צוריק קומען צו ר' יונתן וואס ר' יונתן טוט מיטן אשר, איז על כל פנים מיר האבן געזען די משנה מותר לסרוק שם פשתן ולנקר שם אבנים ברענגט די גמרא א ברייתא תנו רבנן מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק אשר לא יעבד בו ולא יזרע איז אין לי אלא זריעה שאר עבודות מנין ווייס איך אז מען דארף אפהאקן די קאפ אין א פלאץ וואס מען זייט נישט איין דארט ווי ווייסט מען אנדערע סארט ארבעט אויך? תלמוד לומר אשר לא יעבד בו, איז פון אשר לא יעבד בו לערנט מען ארויס מכל מקום, יעדע סארט עבודה פסל'ט דאס פלאץ. איי אויב אזוי אם כן מה תלמוד לומר ולא יזרע, און וואס לערנט מען אראפ פון די לא יזרע? נאר וואס דען זאגט די ברייתא לומר לך, מה זריעה מיוחדת שהיא בגופה של קרקע, אף כל שהיא בגופה של קרקע, יצא סריקת פשתן וניקור אבנים שאינן בגופה של קרקע. פשט פון זריעה לערנט מען ארויס אז די עבודה וואס מען רעדט דא איז דווקא עבודה וואס מען טוט מיט די ערד, ווי למשל איינזייען, אויסאקערן אזא סארט זאך טאר מען דארט נישט טון, אבער אנדערע סארט זאכן ווי אויסקעמען פשתן, אויסהאקן שטיינער, דאס מעג מען יא טון. איי פרעגט די גמרא ואימא אשר לא יעבד בו כלל, ולא יזרע פרט כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט זריעה אין מידי אחרינא לא, ס'איז דא דא א כלל ופרט, ענטפערט די גמרא, די זעלבע תירוץ פון פריערט אשר רבויא הוא, דאס איז טאקע די לימוד וואס רבי יונתן לערנט ארויס אין אשר, אשר איז א ריבוי, פשט די אשר קומט אונז זאגן זאלסט נישט מאכן דא א כלל ופרט, נאר קען, מען קען דא מוסיף זיין אלע סארט זאכן וואס זענען אזוי ווי זריעה, אז יעדע סארט עבודה וואס מען מאכט מיט די ערד,

ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לוויה, ברענגט די גמרא א ברייתא תניא מ'האט געלערנט א ברייתא היה ר' מאיר אומר, כופין ללוויה, בית דין קען צווינגען איינער צו באגלייטן פשט אז בית דין זעהט איינער באגלייט נישט זיין חבר ארויס פון שטאט קען בית דין צווינגען יענער זאל באגלייטן ששכר הלוויה אין לה שיעור, די שכר פון לוויה האט נישט קיין שיעור שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק די פסוק רעדט דארט אז שבט מנשה און אפרים האבן געוואלט כובש זיין בית קל ווען מ'האט איינגענומען ארץ ישראל איז די זיי האבן נישט געוואוסט ווי מ'גייט אריין ווי מ'גייט ארויס פון שטאט עס שטייט דארט אין פסוק ויראו השומרים איש יוצא מן העיר זיי האבן געטראפן דארט א מענטש ויאמרו לו הראנו נא את מבוא העיר, ווייז אונז ווי מ'גייט אריין אין שטאט, ועשינו עמך חסד, אונז גיימיר טון א חסד מיט דיר, וכתיב, שטייט ווייטער אין פסוק ויראם את מבוא העיר, ער האט זיי געוויזן דאס אריינגאנג פון שטאט, וואס דאס איז א ענין פון לוויה, ווייל לוויה איז אויך א ענין, מ'ווייזט פאר א מענטש וויאזוי מ'גייט ארויס פון שטאט, איז וואסערע חסד האבן די שבטים געטון מיט דעם מענטש וואס האט זיי געוויזן, ומה חסד עשו עמו, שכל אותה העיר הרגו לפי חרב מ'האט אויסגעהארגעט די גאנצע שטאט, ואותו האיש ומשפחתו שלחו, און יענער מענטש האט מען געלאזט פריי, נישט נאר דאס שטייט ווייטער אין פסוק לגבי דעם מענטש וואס האט זיי געהאלפן, וילך האיש ארץ החיתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז, היא שמה עד היום הזה ער האט געבויט די שטאט לוז, וואס לוז די זעלבע שטאט לוז הייסט לוז ביזן היינטיגן טאג איז תניא האבן געלערנט אין א ברייתא היא לוז שצובעים בה תכלת דאס איז די זעלבע שטאט לוז וואס דארט פארבט מען אלע תכלת, היא לוז שבא סנחריב ולא בלבלה, ווען סנחריב האט פארשיקט די עשרת השבטים, לוז האט ער געלאזט אויפן פלאץ, און די זעלבע זאך נבוכדנצר ולא החריבה, נבוכדנצר האט אויך נישט חרוב געמאכט לוז, און ווי ווייסט מען טאקע, און ווי די מפרשים זאגן ווייל שטייט אין פסוק היא שמה עד היום הזה, אז ס'האט זיך גארנישט געטוישט אין לוז, פשט קיינער האט עס נישט חרוב געמאכט קיינער האט עס נישט פארטריבן, ואף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, דער מלאך המוות האט אויך נישט רשות אריינצוגיין אין לוז, אלא זקנים שבה, ווען א מענטש ווערט דארט אלט בזמן שדעתן קצה עליהן, ווען זיי ווערן שוין צו אלט זיי ווילן מער נישט לעבן, יוצאין חוץ לחומה גייען זיי ארויס פון שטאט והם מתים, און זיי שטארבן, און ממילא זאגט די ברייתא, והלא דברים קל וחומר, ומה כנעני זה, שלא דיבר בפיו ולא הלך ברגליו, מה דאך דער כנעני, וואס האט אפילו נישט גערעדט מיט זיין מויל, און נישט געגאנגען מיט זיין פיס, ער האט זיי נאר אנגעצייכנט, געוויזן, וואו די אריינגאנג פון שטאט, פון דעסטוועגן גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות, האט ער זוכה געווען צו די גרויסע שכר וואס מען האט דא געזען, איז מי שעושה לוויה ברגליו, איינער וואס באגלייט יא מיט די פיס על אחת כמה וכמה, ווי גרויס זיין שכר איז. פרעגט איצט די גמרא, במה הראה להם, וויאזוי טאקע האט דער כנעני געוויזן וואו די אריינגאנג פון שטאט איז, ער האט דאך נישט געזאגט מיטן מויל אזוי האט ער געוויזן, איז חזקיה אמר בפיו עיקם להם ער האט געקרימט אזוי מיטן מויל, ער האט זיי געוויזן מיטן מויל אז א סימן ווי די אריינגאנג פון שטאט איז רבי יוחנן אמר באצבעו הראה להם ער האט זיי געוויזן מיטן פינגער, ברענגט די גמרא תניא כוותיה דרבי יוחנן איז דא א ברייתא ווי רבי יוחנן, ווי די ברייתא זאגט קלאר בשביל שכנעני זה הראה באצבעו, היות ער האט געוויזן מיט די פינגער ווי די אריינגאנג פון שטאט איז גרם הצלה לו ולזרעו עד סוף כל הדורות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, איינער וואס גייט אונטערוועגנס און האט נישט איינער זאל אים באגלייטן, זאל ער עוסק זיין בתורה שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק, כי לוית חן הם לראשך, אז די תורה איז א לוית חן, א ענין פון לוויה, וענקים לגרגרותיך, און א קייטל פאר דיין האלז, פשט די תורה איז מלווה א מענטש, ואמר רבי יהושע בן לוי נאך א מימרא פון רבי יהושע בן לוי, בשביל ארבע פסיעות שליווה פרעה לאברהם, וועגן די פיר טריט וואס פרעה האט באגלייט אברהם אבינו שנאמר, ווי שטייט אין פסוק ויצו עליו פרעה אנשים, די פסוק דארט ווייטער וישלחו אותו ואת אשתו, פשט פרעה איז אים געגאנגען באגלייטן, ווי ווייסט מען אז ס'איז געווען פיר טריט? זאגן די מפרשים, ווייל פשטות, באגלייטן ווי מ'עט באלד זעהן איז ד' אמות דאס די מינימום, איז פשטות האט פרעה באגלייט פיר טריט וואס דאס איז ד' אמות, על כל פנים בשכר דעם נשתעבד בבניו ארבע מאות שנה האט פרעה זוכה געווען צו זיך משעבד זיין אין כלל ישראל פיר הונדערט יאר שנאמר אזוי שטייט אין פסוק ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה, איז דרך אגב די מפרשים צייכן צו אז נישט פשט אז פרעה האט זוכה געווען צו אונטערטעניגן כלל ישראל וועגן די פיר טריט וואס ער איז געגאנגען, פשט דאס איז נגזר געווארן נאך פון פארדעם, נאר וואס איז נגזר געווארן? ס'איז נגזר געווארן אז כלל ישראל זאל זיין בשעבוד, אבער ס'איז נישט נגזר געווארן אונטער וועם זאל זיין די שעבוד. איז פרעה האט זוכה געווען זאל זיין אונטער אים, בשכר די לוויה וואס ער האט מלווה געווען אברהם אבינו. זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב, כל המלווה את חברו ארבע אמות בעיר, איינער וואס באגלייט זיין חבר אפילו פיר אמות אינעם שטאט אויפן וועג ארויס, אינו ניזוק, איז דא א הבטחה אז דער חבר העט נישט ניזוק ווערן, פארציילט טאקע די גמרא רבינא אלויה לרבא בר יצחק ארבע אמות בעיר, רבינא האט באגלייט רבא בר יצחק פיר אמות אינעם שטאט מטא לידיה היזיקא ואיתציל, און ס'איז געקומען אזא סארט היזק וואס וואלט געקענט מזיק זיין פאר רבא בר יצחק אבער איז ניצל געווארן בשכר די לוויה וואס רבינא האט אים מלווה געווען. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, הרב לתלמיד עד עיבורה של עיר, א רבי בעצם דארף באגלייטן זיין תלמיד ביזן עיבור פון שטאט עיבורה של עיר, דאס איז די נענטסטע הויז צום שטאט צום שטאט וואס איז אין זיבעציק צוויי דריטל אמה ארום די שטאט, פשט, טאמער אין די זיבעציק אמה ארום די שטאט איז דא א הויז, דארט ביז דארט איז די עיבורה של עיר, ביז דארט דארף א רבי באגלייטן א תלמיד, ווייטער חבר לחבר, איין חבר פאר א צווייטן, עד תחום שבת, דארף באגלייטן ביז עד תחום שבת צוויי טויזנט אמה, תלמיד לרב, אין לו שיעור, א תלמיד פאר א רעבן דארף באגלייטן אן א שיעור, פרעגט די גמרא וכמה, אוודאי עפעס א שיעור איז דא, אמר רב ששת זאגט טאקע רב ששת עד פרסה, זאגט די גמרא ולא אמרן אלא רבו שאינו מובהק, אבל רבו מובהק שלש פרסאות, א רבו מובהק דארף באגלייטן דריי פרסאות. זאגט די גמרא ווייטער רב כהנא אלויה לרב שימי בר אשי מן פום נהרא עד בי ציניתא דבבל, רב כהנא האט באגלייט רב שימי בר אשי פונעם שטאט פום נהרא ביז בי ציניתא דבבל ס'איז געווען א שטאט וואס האט געוואקסן דארט אסאך דקלים ביימער, איז כי מטו התם איז דארט אנגעקומען, אמר ליה, האט רב כהנא געפרעגט פון רב שימי בר אשי, וודאי דאמריתו הני ציניתא דבבל משני אדם הראשון איתנהו איז ריכטיג וואס מ'זאגט אז די דעקל ביימער וואס זענען דא איז דא זייט די צייטן פון אדם הראשון, אמר ליה, האט רב שימי בר אשי געענטפערט אדכרתן מילתא דאמר ר' יוסי בר' חנינא, האסט מיר דערמאנט א מימרא פון ר' יוסי בר' חנינא, אז מאי דכתיב וואס די נביא זאגט אין ירמי', די נביא לייגט דארט אראפ די מדבר וואס כלל ישראל איז אריין נאך מ'איז ארויס פון מצרים, איז זאגט די נביא בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם, אז די מדבר איז געווען א פלאץ וואס קיינער איז דארט נישט אריבער, און לא ישב אדם שם קיינער האט דארט נישט געוואוינט, איז שטעלט זיך די קשיא וכי מאחר שלא עבר היכן ישב אז קיינער איז דארט נישט אריבער פארשטייט זיך קיינער האט דארט נישט געוואוינט, נאר וואס דען וואס מיינט לא ישב אדם שם נאר עס גייט נישט ארויף אויף סתם א מענטש גייט ארויף אויף אדם הראשון, עס קומט אונז לערנען אלא ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה, ארץ שלא גזר אדם הראשון לא נתיישבה פשט א פלאץ ווי אדם הראשון האט גוזר געווען אז זאל דארט באזעצט ווערן איז באזעצט געווארן, און א פלאץ וואס נישט איז קיינמאל נישט באזעצט געווארן, און מיט דעם זאגט רש"י מיט דעם האט ער אים אויך פארענטפערט די ענין פון די דקלים, האט ער אים געזאגט והיינו דאמרי אינשי איתנהו משני אדם הראשון שגזר עליו אדם הראשון ישוב דקלים ולא ישוב אחר, פשט אז אדם הראשון האט גוזר געווען אויף די פלאץ אין בבל זאל וואקסן דארט דקל ביימער און מענטשן זאלן דארט נישט וואוינען, פשט ס'איז ריכטיג וואס מען זאגט אז די דקל ביימער זענען דא זייט די צייטן פון אדם הראשון, זאגט די גמרא ווייטער רב מרדכי אלויה לרב אשי מהגרוניא ועד בי כיפי, ער האט אים באגלייט פון הגרוניא ביז בי כיפי, ואמרי לה, עד בי דורא, נאך עפעס א שטאט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן משום ר' מאיר, כל שאינו מלווה ומתלווה, איינער וואס באגלייט נישט אנדערע און לאזט זיך אליין נישט באגלייטן, כאילו שופך דמים, איז כאילו ער איז א שופך דמים, ווייל שאילמלי ליווהו אנשי יריחו לאלישע לא גירה דובים לתינוקות, ווען די אנשי יריחו וואלטן ווען באגלייט אלישע, וואלט נישט געווען דא די מעשה מיט די בערן און די תינוקות, ווי מען וועט שוין זען, אלישע איז געגאנגען צו יריחו, ער איז אריבער יריחו, איז אין יריחו נישט געווען קיין וואסער, די וואסער איז געווען ביטער, ער האט זיס געמאכט די וואסער מען זאל עס קענען טרינקען, איז אויף די וועג ארויס איז געווען דארט תינוקות איז געווען דארט יונגע חברה וואס האבן זיך גערייצט מיט אים און ער האט גוזר געווען ער האט געקוקט אויף זיי ווי מען וועט באלד זען בערן האבן אויפגעגעסן דארט אסאך פון די יונגע איז ווען מען וואלט אים באגלייט וואלט מען זיך נישט געטשעפעט מיט אים און די גאנצע מעשה וואלט נישט געשען שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק ויעל משם בית קל אז ווען אלישע איז ארויף פון יריחו צו בית קל והוא עולה בדרך ונערים קטנים יצאו מן העיר ויתקלסו בו ס'איז ארויס יונגע חברה פון שטאט און מען האט זיך גערייצט מיט אים מען האט אים פארשעמט ויאמרו לו און מען האט אים געזאגט עלה קרח עלה קרח, וואס מיינט עלה קרח, אמרו לו, עלה שהקרחת עלינו את המקום, פשט האסט אונז צוגענומען די פרנסה, ווייל די יונגע חברה, ווי לאנג ס'נישט געווען וואסער צו טרינקען אין יריחו פלעגן זיי ברענגען וואסער פון אינדרויסן פון שטאט דאס איז געווען זייער פרנסה, איז יעצט אז ער האט געמאכט אז די וואסער פון יריחו זאל מען קענען טרינקען, האבן זיי מער נישט געהאט קיין פרנסה, האבן זיי אים נאכגעשריגן. איז על כל פנים פרעגט די גמרא מאי ונערים קטנים, וואס טייטש די פסוק רופט זיי אן נערים קטנים, זענען זיי געווען נערים אדער קטנים, עלטערע אדער יונגערע, אמר ר' אלעזר, זאגט רבי אלעזר נערים קטנים מיינט נערים שמנוערים מן המצוות, זיי זענען געווען אפגערייניגט פון מצוות און קטנים מיינט שהיו מקטני אמונה, זיי זענען געווען קטני אמונה, ווי רש"י זאגט ווי ווייסט מען זיי זענען געווען קטני אמונה? ווייל זיי האבן געדאגה'ט אויף זייער פרנסה, א איד וואס האט אמונה דאגה'ט נישט אויף פרנסה, זאגט די גמרא אן אנדערע ברייתא תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא נערים היו ובזבזו עצמן כקטנים פשט אין אמת'ן אריין זענען זיי געווען נערים, זיי זענען געווען עלטערע, פארוואס רופט זיי אן די פסוק קטנים? ווייל זיי האבן זיך פארשעמט זיי האבן מזלזל געווען אין זיך זיי האבן זיך אויפגעפירט ווי קטנים, מתקיף לה רב יוסף, פרעגט רב יוסף ווער זאגט ודילמה על שם מקומן, פשט קען זיין אין אמת'ן אריין זענען זיי געווען קטנים, פארוואס רופט זיי די תורה אן נערים, ווייל זיי קומען פון א פלאץ וואס הייסט נעורן, און מען זעט אזוי אין א אנדער פלאץ אויך מי לא כתיב שטייט אין פסוק אין מלכים וארם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה וקשיא לן, און אויף די פסוק איז שווער נערה און קטנה פשט איז זי געווען א נערה אדער א קטנה ואמר רב פדת איז זאגט רב פדת פשט דארט אין פסוק קטנה דמן נעורן אז זי געווען א קטנה פון די שטאט נעורן איז אפשר דא אויך נערים קטנים מיינט קטנים פון די שטאט נעורן, זאגט די גמרא ניין, התם לא מפרש מקומה, דארט ווי שטייט נערה קטנה שטייט נישט פון וואו זי איז געקומען, און זאגט מען זי איז געקומען פון נעורן, אבער הכא מפורש מקומן, דא שטייט קלאר זיי זענען געקומען פון יריחו, איז אוודאי פשט ווי די ברייתא האט געזאגט, אז זיי זענען געווען נערים, נאר זיי האבן זיך אויפגעפירט ווי קטנים.